בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף מ', מיר הייבן אן דף מ' עמוד א', די עלעפטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אפוטרופסים משלמים מן העליה, אפוטרופסים וואס מען האט געזען די משנה, טאמער א חרש שוטה וקטן האט א אקס מען האט ממנה געווען אפוטרופוס און די אקס איז געווארן א שור המועד, איז די אפוטרופוס צאלט מן העליה, פון די בעסטע נכסים, אבער ואין משלמין כופר, פשט טאמער די אקס האט געהארגעט א מענטש, נארמאל א שור המועד הארגעט א מענטש דארף מען צאלן כופר, דא. צאלט די אפוטרופוס נישט קיין כופר פארן חרש שוטה וקטן. פארוואס? איז די גמרא פארשטייט מיט א פשטות, ווייל היות וואס די כופר איז א כפרה, דאס איז די סיבה וואס מען צאלט כופר, זאל זיין א כפרה אויף דעם וואס די מענטש'ס אקס האט געהארגעט איינעם, איז דא די חרש שוטה וקטן דארפן סייווי נישט קיין כפרה זיי זענען נישט קיין בני דעת, איז דערפאר דארף די אפוטרופוס נישט צאלן די כופר. פרעגט טאקע די גמרא מאן תנא כופרא כפרה ויתמי לאו בני כפרה נינהו ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אז די סיבה וואס מען צאלט כופר איז אלס כפרה און מילא מיט דעם פארשטייט מען פארוואס יתומים און זאב זכאי רשעותים וקטן'ס דארפן נישט קיין כפרה זאגט די גמרא אמר רב חסדא ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא דאס איז ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ווי זעהן מיר אזא ר' ישמעאל דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ונתן פדיון נפשו דאס די פסוק וואס שטייט אז מ'דארף צאלן כופר, איז זאגט די ברייתא דמי ניזק, מ'דארף צאלן די ווערט פון די ניזק, פשט מ'האט געהארגעט א מענטש שאצט מען אפ וויפיל די מענטש איז ווערט געווען, און דאס איז די כופר וואס מ'דארף באצאלן, ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, ער קריגט זיך, ער זאגט דמי מזיק, כופר איז וויפיל די מזיק איז ווערט נישט וויפיל די ניזק איז ווערט, איז וואס די מחלוקת דא? מאי לאו בהא קמיפלגי, דרבנן סברי כופרא ממונא הוא, ור' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר כופרא כפרה. פשט לכאורה די מחלוקת אז חכמים האלטן אז די כופר וואס מען צאלט איז א דין ממוני, האסט געהארגעט איינעם דארפסטו באצאלן און דערפאר שאצט מען אפ וויפיל די ניזק איז ווערט, מה שאין כן רבי ישמעאל האלט אז ס'איז א כפרה, איז ווער דארף די כפרה? די מזיק, איז שאצט מען אפ וויפיל די מזיק איז ווערט, איז לכאורה אונזער משנה גייט כשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ווייל ער איז דער וואס האלט אז כופרא כפרה, זאגט די גמרא אמר רב פפא, זאגט רב פפא לא, ס'מוז נישט זיין, פשט ס'קען אוודאי זיין דכולי עלמא כופרא כפרה הוא, אפילו די חכמים זענען אויך מודה אז די סיבה וואס מען צאלט כופר איז אלס כפרה, נאר והכא בהא קמיפלגי רבנן סברי בדניזק שיימינן, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר בדמזיק שיימינן, פשט ס'איז א טעכנישע מחלוקת ווי אזוי קריגט מען די כפרה, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה זאגט מען שאצט אפ די מזיק ווייל ער דארף די כפרה, און חכמים האלטן ניין אז די כפרה קריגט מען דורך דעם אז מען שאצט אפ די ניזק און מען צאלט די געלט אבער אוודאי האלט יעדער אז ס'איז א כפרה, יעצט מאי טעמא דרבנן, לכאורה וואס איז באמת די טעם פון די חכמים טאמער ס'איז א כפרה, וואלט מען געדארפט געבן וויפיל די מזיק איז ווערט, ער איז דאך דער וואס דארף א כפרה, זאגט די גמרא ווייל זיי לערנען ארויס פון פסוק נאמרה שיתה למטה, ביי כופר שטייט כופר יושת עליו א לשון פון שיתה פון יושת, ונאמרה שיתה למעלה ווען איינער שטויסט א טראגעדיגע פרוי און איז מזיק די עיבור דארף מען צאלן אויף דעם שטייט דארט אויך א לשון יושת כאשר ישית עליו בעל האשה, און מילא מה להלן בדניזק אזוי ווי דארט ביי די עיבור וואס מען האט געהארגעט דארף מען צאלן וויפיל די עיבור איז ווערט געווען וויפיל די וולדות זענען ווערט געווען, אף כאן בדניזק איז דא אויך האלטן די חכמים אז מען דארף צאלן ביי די ניזק אבער אוואדע ס'איז אלץ א כפרה. ווייטער וואס האלט ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה סבר וואס האלט ער? ער האלט ונתן פדיון נפשו כתיב למעשה שטייט אין פסוק פדיון נפשו נפשו איז משמע די מזיק איז פאר דעם האלט ער אז די מזיק צאלט וויפיל די מזיק איז ווערט ורבנן און וואס האלטן די חכמים? חכמים זאגן אין פדיון נפשו כתיב ביסט גערעכט שטייט פדיון נפשו אבער וויאזוי איז א מענטש זיך פודה זיין נפש וויאזוי קריגט ער די כפרה מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן דורך דעם וואס מען צאלט וויפיל די ניזק איז ווערט ווייל זיי לערנען אזוי ווי מען האט געזען שיתה שיתה. זאגט די גמרא ווייטער, משבח ליה רבא לר' נחמן בדר' אחא בר יעקב דאדם גדול הוא, רבא האט משבח געווען פאר ר' נחמן אז ער האט א חבר ר' אחא בר יעקב וואס איז א אדם גדול, אזוי האט רבא געזאגט פאר ר' נחמן, איז אמר ליה האט ר' נחמן אים געזאגט לכשיבא לידך הביאהו לידי, ווען דו זעסט אים ווען דו טרעפסט אים ברענג אים צו מיר איך וויל אים טרעפן, כי אתא לגביה, ווען ר' יעקב ווען ר' אחא בר יעקב איז געקומען צו ר' נחמן, אמר ליה האט ר' נחמן אים געזאגט בעי מינאי מילתא, פרעג מיר א שאלה. איז בעא מיניה, האט ר' אחא בר יעקב געפרעגט פאר ר' נחמן אזוי, שור של שני שותפים, כיצד משלמין כופר? אן אקס וואס באלאנגט פאר צוויי שותפים, וויאזוי צאלט מען כופר? טאמער די אקס האט געהארגעט א מענטש, וויאזוי צאלט מען כופר? פון איין זייט, אז דער זאגן משלם האי כופר והאי כופר אז ביידע שותפים דארפן צאלן גאנצע כופר, איז דאך א פראבלעם כופר אחד אמר רחמנא, ולא שני כופרין, שטייט אין תורה מ'דארף צאלן איינמאל כופר, און וויאזוי קענסטו זאגן מען צאלט צוויי? ווייטער אז דו'סט וועלן זאגן האי חצי כופר והאי חצי כופר אז ביידע דארפן צאלן האלב, כופר שלם אמר רחמנא ולא חצי כופר, אין תורה שטייט מען דארף צאלן א גאנצע כופר, ווי טרעפט מען אז מען צאלט א האלבע כופר מיט דעם האט מען א כפרה? איז אזא שאלה האט ער אים געפרעגט, איז אדיתיב וקא מעיין בה, ווילאנג ר' נחמן איז געווען פארנומען צו זוכן א תירוץ אויף די שאלה, אמר ליה, פרעגט ר' אחא בר יעקב נאך א שאלה, תנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה אין ערכין, די משנה רעדט דארט פון א נדר פון ערכין א מענטש קען זיך אונטערנעמען צו ברענגען ערכין בית המקדש ערכין איז טייטש די תורה געבט א סכום קבוע וויפיל יעדער מענטש איז ווערט ס'ווענדט זיך צו די מענטש איז א זכר צו די מענטש איז א נקבה ווי אלט ער איז איז לאמיר זאגן א מאן וואס איז דרייסיג יאר אלט איז ווערט פופציג שקל איז אז א מענטש זאגט ערכו עלי אויף אזא סארט מאן דארף ער געבן פופציג שקל פער הקדש. איז איינער וואס האט זיך אונטערגענומען טאקע צו ברענגען ערכין ער האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען פופציג שקל פאר הקדש אבער ער פארזוימט זיך ער ברענגט נישט ער שלעפט ארום איז די דין זאגט די משנה ממשכנין אותן קען די גזבר פון הקדש צוכאפן פון אים א משכון ווילאנג ער צאלט נישט די חוב אבער חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן איינער וואס דארף ברענגען א חטאת אדער א אשם איז פון אים נעמט מען נישט קיין משכון פארוואס ווייל ביי אים דארף מען נישט חושש זיין אז ער גייט זיך פארזוימען ער גייט זיך פארשלעפן, ווייל א מענטש זוכט א כפרה, א מענטש וואס איז מחיוב צו ברענגען א חטאת אדער א אשם, ווייסט אז ער דארף עס האבן פאר זיין כפרה, איז ער וועט זיך נישט פארזוימען ער וועט עס צום סוף ברענגען, אבער ערכין איז נישט אזוי, פארדעם ביי ערכין נעמט מען א משכון, ביי חטאת און אשמות נישט. איז פרעגט ר' אחא בר יעקב צו ר' נחמן, חייבי כופרין מאי, וואס איז די דין ביי איינער וואס זיין אקס האט געהארגעט א צווייטן דארף ברענגען כופר, איז פון איין זייט קען מען זאגן כיוון דכפרה הוא, כחטאת ואשם דמי, מחמר חמיר עילויה ולא בעי משכוניה, פשט פון איין זייט קען מען זאגן אז היות וואס כופר האט מען געזען איז א כפרה, איז א כפרה פארזאמט זיך נישט א מענטש, איז אוודאי וועט ער עס ברענגען, איז טאר מען נישט נעמען א משכון פון אים, אדער קען מען זאגן ניין, או דילמא, כיוון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה, ממונא הוא ולא לגבוה הוא, ולא חמיר עליה ובעי משכוניה, פשט פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז נארמאל למשל ביי חטאת און אשם, ווי ברענגט מען די חטאת און אשם? בית המקדש אריין, צו הקדש, איז דארט פארזאמט זיך נישט א מענטש, אבער דא כופר פאר וועם צאלט מען כופר? פאר די יתומים, איז פשט מען צאלט עס פאר א מענטש, איז דער מענטש וואס איז מחויב כופר, אפילו טאקע עס איז א כפרה, אבער ווי נישט ווי היות וואס ער דארף עס באצאלן פאר א מענטש פאר א צווייטן קוקט ער עס אן נישט ווי א כפרה, ער קוקט עס אן ווי א פשוט'ע חוב, איז אפשר העט ער יא זיך פארשלעפן, איז אפשר מעג מען יא נעמען א משכון, און האט מען נאך א טעם פארוואס מען זאל אפשר יא קענען דא נעמען דעם משכון, ווייל כיון דהוא לא חטא וממוניה הוא דאזיק, לא חמיר מילתא עילויה ובעי משכוניה, פשט היות וואס נישט ער האט געטון די עבירה, דער בעל השור, זיין אקס האט מזיק געווען, זיין אקס האט געהארגעט, איז אין זיינע אויגן איז עס נישט אזא הארבע זאך, דארף ער נישט אזא כפרה, און ממילא העט ער זיך פארזוימען, אויב אזוי קען מען נעמען דעם משכון. איז אזא שאלה פרעגט רב אחא בר יעקב צו רב נחמן דאס איז די צווייטע שאלה וואס ער פרעגט אים, אמר ליה, ענטפערט רב נחמן, שבקן לאז מיר אפ איסתגר בקמייתא איך האב זיך שוין איינגעשפארט ביי די ערשטע שאלה איך האב נאכנישט קיין תשובה אויף יענץ פרעג מיר נישט קיין צווייטע שאלה. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האמיר געלערנט אין א ברייתא שאלו בחזקת תם ונמצא מועד איינער האט געבארגט אן אקס מיט א חזקה אז ס'איז א תם ער האט געוויסט ס'איז א תם און צום סוף זעהט מען אז ס'איז א מועד און יעצט האט די אקס געמאכט א היזק איז די דין אזוי בעלים משלמין חצי נזק ושואל משלם חצי נזק פשט דער וואס האט געבארגט ער האט געמיינט ס'איז א תם איז ער טאקע דארף צאלן חצי נזק. ווייטער אין אמת'ן אריין דאך איז געווען א מועד, ווער איז שולדיג אין דעם? איז שולדיג די משאיל פארוואס די משאיל האט נישט געזאגט פארן שואל אז ס'איז טאקע א מועד, איז פאר דעם דארף די משאיל צאלן די אנדערע האלב, קומט אויס למעשה צאלט מען נזק שלם, אבער ס'איז צוטיילט האלב און האלב, האלב צאלט די שואל און האלב צאלט די משאיל. ווייטער זאגט די ברייתא, הועד בבית שואל, וואס איז טאמער, ס'איז געווארן א מועד ביים שואל, פשט ס'איז געווען א תם, די שואל האט עס געבארגט, ס'האט יעצט מזיק געווען דריי מאל, ס'איז געווארן א מועד, און יעצט געט ער עס צוריק צום משאיל והחזירו לבעלים, איז דא בעלים משלמים חצי נזק, ושואל פטור מכלום, דא דארף די באלעבאס צאלן חצי נזק, די שואל דארף גארנישט באצאלן, וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אז ברגע וואס ס'גייט אריבער רשות, ס'גייט צוריק צו די בעלים, איז הייבט זיך אן די חשבון פון דאס ניי, אזוי מ'האט געזען די משנה דאס די שיטה פון ר' מאיר, ס'ווערט צוריק א תם, און ממילא די באלעבאס צאלט חצי נזק, און די שואל דארף גארנישט באצאלן. זאגט די הייליגע גמרא, אמר מר, האט מען יעצט געזען די ברייתא, שאלו בחזקת תם ונמצא מועד, בעלים משלמין חצי נזק, ושואל חצי נזק. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס איז טאקע אזוי די דין, לימא ליה, תורא שאילי? אריא לא שאילי, פשט לכאורה זאל דער שואל קענען זאגן פארן משאיל אז איך האב געבארגט פון דיר אן אקס וואס האסטו מיר געגעבן דו האסט מיר געגעבן א לייב האסט מיר געגעבן א צולאזטע חיה און ממילא זאל דער שואל קענען זאגן פארן משאיל ווען איך ווייס ווען ארגינעל אז דאס איז א צולאזטע אקס אז דאס איז א מועד וואלט איך בעסער אויפגעפאסט אויף דעם איך האב נישט געוואוסט פארדעם האב איך אויפגעפאסט מיט אזא שוואכע אויפפאסונג איז וואס האסטו בכלל טענות פארוואס דארף איך בכלל צאלן האסט מיר אינגאנצן אויסגעפאפט ענטפערט די גמרא אמר רב ענטפערט רב הכא במאי עסקינן שהכיר בו שהוא נגחן, פשט ס'רעדט זיך אז טאקע די שואל האט באמערקט אז די אקס איז א צולאזטע, גראד ווען ער האט עס גענומען האט ער שוין באמערקט ס'איז א צולאזטע, נישט אז ס'איז א מועד, ער האט נאר באמערקט ס'איז א צולאזטע, איז קענסט נישט האבן קיין טענות, כ'האב נישט געוויסט ס'איז צולאזט, האסט גוט געוויסט ס'איז צולאזט, און ממילא לפחות חצי נזק דארף ער באצאלן. איי פרעגט די גמרא פארוואס, ונימא ליה תם שאילי מועד לא שאילי, ווי נישט ווי, איך האב געבארגט פון דיר א תם דו האסט מיר געגעבן א מועד, איז איך האב נישט געדארפט אויפפאסן אויף דעם ווי א מועד, איז וואס ווילסטו פון מיר פארוואס דארף איך בכלל עפעס באצאלן, ענטפערט די גמרא ווייל משום דאמר ליה, די באלעבאס קען אים זאגן סוף סוף, אי תם הוה, פלגא נזקא בעית שלומי, השתא נמי זיל שלים פלגא נזקא פשט די באלעבאס קען אים זאגן פיין האסט טאקע געמיינט ס'איז א תם איז צאל ווי א תם צאל חצי נזק אבער אינגאנצן פטור זיין מאן דכר שמי' איז צאל טאקע חצי נזק איך וועל צאלן די צווייטע האלב איי פרעגט די גמרא ונימא ליה זאל די שואל קענען זאגן פארן באלעבאס אי תם הוה משתלם מגופו ווען די אקס וואלט באמת געווען א תם וואלט מען געצאלט מגופו יעצט דארף מען צאלן מן העליה איז פארוואס דארף איך יעצט צאלן חצי נזק מן העליה צאל דו מגופו ענטפערט די גמרא ווייל משום דאמר ליה די באלעבאס קען אים צוריק ענטפערן סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי פשט לאמיר זאגן ס'וואלט געווען א תם, און טאקע מ'וואלט געצאלט מגופו, מ'וואלט צוגענומען די אקס אליין, אבער ווי נישט ווי, די שואל האט זיך געבארגט די אקס, און מ'האט עס צוגענומען, איז דארף ער יעצט צוריקצאלן פארן באלעבאס א נייע אקס, איז פשט די געלט וואלט ער סיי ווי סיי פארלוירן, און ממילא זאגט די משאיל פארן שואל, צאל טאקע די חצי נזק. איי פרעגט די גמרא, ונימא ליה, זאל דער שואל קענען זאגן פארן משאיל, אם תם הוה, מודינא ומפטרינא, ווען עס וואלט געווען א תם, ביי א תם צאלט מען חצי נזק, די חצי נזק איז א קנס, ביי קנס איז דא א דין מודה בקנס פטור, וואלט איך געקענט מודה זיין, אדער ווי אנדערע ראשונים זאגן איך וואלט געקענט דיך שלעפן מודה זיין, און מען וואלט אינגאנצן פטור געווען, איז יעצט ס'איז א מועד און נישט דא דער פטור, איז פארוואס דארף איך צאלן? ווייטער זאגט די גמרא ואפילו למאן דאמר פלגא נזקא ממונא, לאמיר שוין זאגן אז די חצי נזק איז נישט קיין קנס, נאר עס איז א געהעריגע דין ממון, איז פון דעסוועגן נימא ליה אי תם הוא, הוה מעריקנא ליה לאגמא, פשט דער שואל קען זאגן פארן משאיל אז ווען דער בהמה וואלט געווען א תם וואלט איך אנגעכאפט דער בהמה און עס אריין געשלעפט אין אגם אריין, און אגם איז א פלאץ ווי עס דרייען זיך דארט אסאך אקסן, פשט איך וואלט באהאלטן דעם אקס, און א תם צאלט דאך מגופו, איז אז מען ווייסט נישט ווי די אקס, וואלט מען נישט געקענט צאלן, איז ממילא וואלט איך טאקע גארנישט געדארפט צאלן, אבער יעצט אז ס'איז א מועד צאלט מען מן העליה, פלוצלינג יעצט דארף איך צאלן, פארוואס זאל איך דארפן צאלן, ווען עס וואלט געווען א תם וואלט איך באהאלטן די אקס. אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כגון דאקדים בי דינא ותפסיה, ס'רעדט זיך אז בית דין איז געקומען און צוגעכאפט דעם אקס פונעם שואל, און ממילא קען נישט יעצט דער שואל קומען מיט א טענה כ'וואלט מודה געווען, יעצט העלפט שוין נישט מודה זיין ווייל בית דין האט שוין די אקס, און זעלבע זאך ער קען נישט קומען מיט א טענה כ'וואלט עס באהאלטן, קענסט נישט באהאלטן בית דין האט שוין די אקס, איז פארדעם דארף ער צאלן חצי נזק, איי פרעגט די גמרא אי הכי. טאמער בית דין האט טאקע געכאפט דעם אקס, איז בעלים אמאי משלמים חצי נזק. איז פארוואס דארף דער באלעבאס צאלן חצי נזק? נימא ליה זאל דער באלעבאס זאגן פארן שואל, אתפסתיה לתוראי בידא מאן דלא מצינא לאשתעויי דינא בהדיה, דו האסט גענומען מיין אקס און דו האסט עס געגעבן פאר איינער וואס איך קען נישט האלטן דין תורה מיט אים. פשט, דער משאיל קען זאגן פארן שואל, אז אין אמת'ן אריין, טאקע איז געשען דא א היזק, טאקע מ'דארף צאלן מן העליה, און אין אמת'ן אריין וואלטן אונז זיך געדארפט צוטיילן האלב און האלב, אבער למעשה וואס האסטו געטון? דו האסט גענומען דעם אקס, און דו האסט עס געגעבן פאר בית דין, ווער האט דיך געגעבן א רעכט עס צו געבן פאר בעש ט? פשט ווען עס וואלט געווען א תם, א תם צאלט מגופו, איז די גוף טאקע באלאנגט פאר בית דין, בית דין גייט נוצן די גוף אויף צו באצאלן דעם חוב, אבער דא אז ס'רעדט זיך פון א מועד, א מועד דארף באצאלן מן העליה, איז זאגט דער בעל הבית, איך וואלט זיך שוין א עצה געגעבן מיט בית דין וואס איך צאל, ווען איך צאל, וויאזוי איך צאל, דו האסט נישט געהאט קיין רעכט צו נעמען מיין אקס און דאס נוצן אויף צו באצאלן פאר מיינעטוועגן, און ממילא זאל דער משאיל קענען זאגן פארן שואל, דו האסט געגעבן די אקס פאר בית דין, צאל מיר יעצט אויף די גאנצע זאך, דו ביסט שולדיג, איך וואלט זיך אן עצה געגעבן, דו האסט צוגענומען מיינס אן אקס, האסט נישט געהאט קיין רעכט. ענטפערט די גמרא ניין, ווייל משום דאמר ליה די שואל קען צוריק זאגן פארן משאיל, אי אהדרתיה ניהלך לאו מינך הוו שקלי ליה. פשט, לאמיר זאגן איך וואלט דיך עס יא צוריק געגעבן, וואלט בית דין עס צוגענומען פון דיר, און וואס א נפקא מינה אז בית דין האט עס גענומען פון מיר צו פון דיר. זאגט די גמרא ניין, ווייל ונימא ליה די בעל הבית קען זאגן פארן שואל, אי אהדרתיה ניהלי, הוה מעריקנא ליה לאגמא, ווען געסט עס צוריק צו מיר וואלט איך עס באהאלטן, אז איך וואלט עס באהאלטן וואלט מען נישט געקענט פון מיר גארנישט נעמען, זאגט די גמרא ניין וואס מין תירוץ איז דאס משום דאמר ליה סוף סוף לאו מעלייה הוו משתלמי פשט מ'רעדט זיך דא פון א מועד דארפסט צאלן מן העליה וואס איז די חילוק צו דו באהאלטסט עס יא דו באהאלטסט עס נישט דארפסט צאלן פון טאש ארויס זאגט די גמרא אבער הניחא היכא דאית ליה נכסי היכא דלית ליה נכסי מאי איכא למימר פשט דאס איז א גוטע תירוץ טאמער די בעל הבית האט געלט אבער טאמער די בעל הבית האט נישט קיין געלט איז פשט ער וואלט באמת געקענט באהאלטן די אקס און בית דין וואלט זיך נישט קיין עצה געגעבן איז אויב אזוי זאל די בעל הבית קענען האבן א טענה צום שואל ווער האט דיך געגעבן א רעכט צו נעמען מיין אקס און דאס איבערגעבן פאר בית דין, האסט מיר עס געדארפט צוריק געבן, איך וואלט עס שוין באהאלטן, איך וואלט זיך אן עצה געגעבן, איך וואלט געווען פטור פון צאלן אלעס, און יעצט אז דו האסט עס גענוצט אויף צו באצאלן, צאל מיך צוריק! ענטפערט די גמרא ניין, משום דאמר ליה, כי היכי דמשתעבדנא לדידך, הכי נמי משתעבדנא להאיך, מדרבי נתן, פשט, דער שואל קען זאגן פארן משאיל אז כ'האב געהאט א רעכט דאס צו געבן פאר בית דין, פארוואס? ווייל פונקט ווי בעצם בין איך געווען משועבד דיר צוריקצוגעבן די אקס, בין איך פונקט אזוי געווען משועבד צו געבן דעם אקס פאר דעם מענטש וואס מען האט אים מזיק געווען, ווייל היות וואס דו ביסט שולדיג פאר יענעם מענטש געלט, איז מעג איך צוריקצאלן די חוב וואס איך בין דיך שולדיג פאר אים, אלס וואס? אלס די באקאנטע דין פון שעבודא דרבי נתן, דתניא רבי נתן אומר, מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו, מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה, תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו, פשט, רבי נתן דרשנ'ט פונעם פסוק ונתן לאשר אשם לו, אז ווען ראובן איז שולדיג געלט פאר שמעון, און שמעון איז שולדיג געלט פאר לוי, מוז נישט ראובן געבן די געלט פאר שמעון, און שמעון העט עס שוין שפעטער געבן צו לוי, נאר ראובן קען עס געבן דירעקט צו לוי. איז דא אויך, דער שואל זאגט פאר'ן משאיל, למעשה, דו ביסט שולדיג געלט פאר'ן ניזוק, און ממילא האב איך א רעכט עס צו געבן פאר בית דין און צו געבן פאר'ן ניזוק, איך דארף דיר עס נישט צוריק געבן, קענסט נישט האבן קיין טענה פארוואס כ'האב עס גענוצט צו באצאלן דיינע חובות, ווייל איך מעג דאס טוהן אלץ די דין פון שעבודא דרבי נתן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען אויך געזעהן אין די ברייתא, הועד בבית שואל והחזירו לבעלים, בעלים משלמים חצי נזק ושואל פטור מכלום, פשט אז טאמער א מענטש האט פארבארגט א אקס, און ביים שואל אינדערהיים איז עס געווארן א מועד, און שפעטער ווען ס'גייט צוריק צום משאיל, ווערט עס צוריק א תם, איז משמע אז רשות משנה, פשט אז ברגע וואס גייט איבער צו א צווייטנס רשות ווערט עס צוריק א תם, פרעגט אבער די גמרא, סיפא רשות משנה, רישא רשות אינה משנה, פשט אין די סיפא שטייט קלאר אז רשות משנה אז ברגע וואס גייט צוריק צום משאיל ווערט עס צוריק א תם, אבער וואס איז געשטאנען אין די רישא? אין די רישא איז געשטאנען, אז טאמער, א משאיל, האט א אקס וואס איז א מועד, און דער שואל בארגט עס על דעת דעם אז ס'איז א תם, האט די ברייתא געזאגט אז מ'דארף צאלן חצי נזק דארף דער משאיל באצאלן, חצי נזק דארף דער שואל באצאלן. איי פארוואס? פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ברגע וואס ס'איז אנגעקומען צום שואל, און ס'איז אריין אין א נייע רשות, ווערט עס צוריק א תם, סיי ווי סיי. איז עס א סתירה אין די ברייתא, אין די רישא איז משמע אז רשות טוישט גארנישט, אז ברגע וואס ס'איז אריין צום שואל איז עס נאך אלץ געבליבן א מועד, און אין די סיפא שטייט קלאר אז ברגע וואס ס'גייט צוריק צום משאיל, ווערט עס צוריק א תם, ענטפערט די גמרא אמר ר' יוחנן תברא מי ששנה זו לא שנה זו אין הכי נמי, ס'איז צוויי באזונדערע פסקאות דא אין די ברייתא, און זיי קריגן זיך טאקע, ס'איז צוויי תנאים וואס קריגן זיך. רבה אמר, רבה זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבה, מדרישא רשות אינה משנה, סיפא נמי רשות אינה משנה, פשט אין אמת'ן אריין האלט די ברייתא אז רשות איז נישט משנה, איי פארוואס שטייט אין די סיפא ווען ס'גייט צוריק צום משאיל, ווערט עס צוריק א תם, ווייל וסיפא היינו טעמא, משום דאמר ליה לאו כל כמינך דמייעדת ליה לתוראי. פשט, אין די סיפא רעדט זיך א שפעציעלע ציור ס'רעדט זיך פון א משאיל און א שואל, און ממילא קען דער משאיל זאגן פארן שואל, איך האב דיך פארבארגט א אקס, אבער איך האב דיר נישט געגעבן א רעכט צו מאכן פון מיין אקס א מועד, און נאך מער ס'דא דא א סברא, ווייל נארמאל א בעל הבית פאסט אויף אויף זיין אקס מער ווי איינער וואס בארגט א אקס. און ממילא זאגט די משאיל פארן שואל אז ווען די אקס וואלט געווען ביי מיר וואלט עס קיינמאל נישט געווארן א מועד, איך וואלט גוט אויפגעפאסט אויף דעם, קיינער האט דיך נישט געגעבן א רעכט צו מאכן פון מיין אקס א מועד, און דערפאר איז טאקע די דין אז ווען ס'גייט צוריק צום משאיל ווערט עס צוריק א תם. רב פפא אמר, רב פפא ענטפערט אן אנדערע תירוץ פונקט פארקערט, זאגט רב פפא מדסיפא רשות משנה, רישא נמי רשות משנה, פשט אין אמת'ן אריין, האלט די גאנצע ברייתא אז רשות משנה, איי פארוואס איז געשטאנען אין די רישא אז ווען איינער פארבארגט אן אקס וואס איז א מועד דארפן ביידע צאלן חצי נזק, לכאורה רשות משנה איז צוריק געווארן א תם, זאגט רב פפא ורישא היינו טעמא, משום דכל מקום שהולך שם בא בעליו עליו, פשט, היות וואס מען רעדט דא פון א משאיל און א שואל, איז ווען א משאיל פארבארגט זיין אקס צום שואל, הייסט עס נישט א נייע רשות, ס'איז נישט אריין אין א נייע רשות ווייל דער משאיל'ס נאמען איז נאך אלץ דא דא, ס'הייסט נאך אלץ זיין אקס, און ממילא ווערט עס נישט יעצט א תם ברגע וואס דו האסט עס פארבארגט פאר א צווייטע, מה שאין כן ווען ס'גייט צוריק, און ס'ווערט יעצט צוריק נאר די בעל הבית'ס, דאס הייסט שוין א נייע רשות, און דא איז טאקע ווערט עס צוריק א תם. זאגט די הייליגע גמרא, האט מען געזען די משנה שור האצטדין אינו חייב מיתה וכו', אז אן אקס פון א אצטדין וואס מען רייצט זיך מיט אים, און מען שפילט אזוי ארום איין אקס מיטן צווייטן און אזא אקס הרג'עט א מענטש, איז די אקס נישט חייב קיין מיתה, פארוואס ווייל די משנה האט געזאגט שטייט אין פסוק כי יגח שור, ולא שיגיחוהו אחרים, פשט דארף זיין אז די אקס האט אליין געשטויסן נישט מ'האט אים אונטערגערייצט אז מ'האט אים אונטערגערייצט איז ער נישט חייב קיין מיתה, פרעגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט מאי לגבי מזבח, וואס טוט זיך מיט אזא סארט אקס א שור האצטדין וואס האט געהארגעט איינעם, טאקע סקילה באקומט נישט די אקס, אבער מעג מען יעצט מקריב זיין די אקס אלס קרבן צו נישט? ברענגט די גמרא א מחלוקת רב אמר כשר, ושמואל אמר פסול, רב זאגט מ'קען עס נוצן אלס קרבן, שמואל זאגט אז נישט, רב אמר כשר, ווייל אונס הוא, די אקס איז אן אונס, מ'האט אים אונטערגערייצט, ושמואל אמר פסול, שמואל זאגט אז ניין, פארוואס ווייל למעשה הרי נעבד בו עבירה, ווי נישט ווי, ס'האט געטון א עבירה, ס'האט געהארגעט איינעם, און מילא קען מען דאס נישט נוצן אלס קרבן, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף שמואל פון א ברייתא, איז אזוי, שטייט אין פסוק, מן הבהמה מן הבקר מן הצאן תקריבו את קרבנכם, איז דרש'נט די ברייתא מן הבהמה, להוציא את הרובע ואת הנרבע, פשט, א בהמה וואס האט געוואוינט מיט א מענטש אדער א מענטש האט געוואוינט מיט א בהמה דאס א רובע און א נרבע, קען מען נישט מקריב זיין אלס קרבן, יעצט ווי רשי רעדט אויס אז בעצם א רובע און א נרבע, א בהמה איז חייב מיתה, אז ס'איז חייב מיתה איז פשט מ'קען עס נישט עסן ס'איז אסור בהנאה, איז קען מען עס סתם אזוי נישט ברענגען אלס קרבן, נאר וואס דען, זאגט רשי דא רעדט זיך פון א רובע און א נרבע וואס איז נישט געווען קיין צוויי עדים, און מילא מיתה איז עס נישט מחיוב, אבער פון דעסטוועגן אלס קרבן טאר מען עס נישט ברענגען פארוואס? ווייל שטייט מן הבהמה און מן הבהמה איז פשט נישט יעדע בהמה קען מען ברענגען אלס קרבן, א רובע און א נרבע קען מען נישט ברענגען, ווייטער שטייט מן הבקר, איז פון מן הבקר דרש'נט מען להוציא את הנעבד, טאמער מ'האט געדינט א בהמה און מ'האט אים געמאכט אן עבודה זרה קען מען אים נישט ברענגען אלס קרבן מן הצאן, דרש'נט מען להוציא את המוקצה, טאמער מ'האט מקצה געווען א בהמה אז מ'גייט אים מקריב זיין פאר אן עבודה זרה, איז קען מען אים נישט יעצט נוצן אלס קרבן, ווייטער שטייט ומן הצאן די איבעריגע ו', דרש'נט מען להוציא את הנוגח, אז טאמער א בהמה האט געהארגעט א מענטש אויף אן אופן וואס די בהמה איז נישט מחיוב קיין מיתה, טאר מען עס נישט ברענגען אלס קרבן, זאגט די גמרא אמר ר' שמעון זאגט ר' שמעון, אם נאמר רובע, למה נאמר נוגח, ואם נאמר נוגח, למה נאמר רובע. פשט פארוואס דארף שטיין ביידע זאכן סיי א נוגח און סיי א רובע, אז ביידע קען מען נישט ברענגען אלס קרבן פארוואס קען נישט שטיין איינע פון די זאכן, און מען וועט שוין ארויסלערנען די צווייטע. זאגט רבי שמעון כ'על דיר זאגן פארוואס, מפני שיש ברובע שאין בנוגח, ויש בנוגח שאין ברובע, פשט יעדע זאך האט א חומרא וואס מען קען נישט ארויסלערנען די צווייטע פון אים, פשט אזוי, רובע, עשה בו אונס כרצון, דהיינו א רובע, נישט קיין חילוק צו די בהמה האט געוואוינט מיט א מענטש, במזיד צו ברצון צו באונס, אפילו ס'איז געווען באונס, איז פון דעסטוועגן די בהמה חייב מיתה, מה שאין כן ווען עס קומט צו נגיחה, נוגח, לא עשה בו אונס כרצון, א בהמה וואס שטויסט ווייל מ'האט אים אונטערגערייצט, איז דארט זאגט די תורה אז א אונס איז אנדערש ווי א רצון, און ממילא קען מען נישט ארויסלערנען נוגח פון רובע, די זעלבע זאך פארקערט, נוגח משלם כופר,

למאי הלכתא, לאו לקרבן? פשט וואס האט די ברייתא געמיינט מיט דעם אז נוגח לא עשה בו אונס כרצון? לכאורה רעדט מען דא פון א קרבן ווייל די ברייתא רעדט זיך פון קרבנות אז וואס? אז דווקא א בהמה וואס האט געשטויסן מרצון, אזא סארט בהמה קען מען נישט מקריב זיין אלס קרבן, אבער א בהמה וואס האט געשטויסן מאונס קען מען יא מקריב זיין אלס קרבן, איז א קשיא אויף שמואל וואס שמואל האט געזאגט מען קען עס נישט מקריב זיין אלס קרבן, זאגט די גמרא לא לקטלא, פשט האסט נישט פארשטאנען, דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז נוגח לא עשה בו אונס כרצון, האט די ברייתא נישט גערעדט פון א קרבן, אוודאי אפילו באונס, טאמער א אקס האט געשטויסן באונס קען מען עס אויך נישט מקריב זיין אלס קרבן, נישט פון דעם האט די ברייתא גערעדט, די ברייתא האט גערעדט פון די חיוב מיתה וואס איז דא אויפן אקס, אז ווען די אקס האט געשטויסן מיט א רצון, דעמאלטס איז דא א חיוב מיתה, ווען עס איז געווען באונס איז נישטא קיין חיוב מיתה, און ממילא שטימט די ברייתא ווי שמואל. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, ס'איז אויך מסתבר אז די ברייתא רעדט פון די חיוב מיתה, נישט, פון די ענין פון קרבן, ווייל דאי אמרת לקרבן, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, לאו אונס דידיה כתיב, ולאו רצון דידיה כתיב. אלא לאו לקטלא. פשט טאמער וועסט זאגן אז ווען די ברייתא זאגט, לא עשה בו אונס כרצון רעדט די ברייתא פון א קרבן, איז וואו זעט מען אין די תורה זאל ווערן דערמאנט די ענין פון אונס אדער רצון ביי א קרבן? פשט, שטייט אין ערגעץ נישט אין די תורה אז ביי רצון, טאמער די בהמה האט געשטויסן מרצון, דעמאלטס קען מען עס נישט מקריב זיין אלץ קרבן. ביי אונס דעמאלטס יא. די תורה איז עפעס מחלק לענין קרבן צווישן א אונס און א רצון? אוודאי נישט. ביי קטלא ביי חיוב מיתה, דארט איז די תורה מחלק, די תורה זאגט כי יגח ווי מען האט געזען אין די משנה ולא שיגיחוהו אחרים אז דארף זיין ברצון, אבער לענין קרבן זעט מען נישט אזא חילוק איז מסתבר טאקע אז די ברייתא רעדט נישט לענין קרבן און ממילא נישט דא קיין קשיא אויף שמואל, זאגט די גמרא ווייטער אמר מר האט מען געזען אין די ברייתא נוגח משלם את הכופר רובע אינו משלם את הכופר אז א רובע צאלט נישט כופר, פרעגט די גמרא היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא אילימא דרבעה וקטלא, וועסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך א בהמה וואס האט געוואוינט מיט א פרוי, און מחמת די רביעה האט עס געהארגעט די פרוי, איז ביי דעם זאגט די ברייתא אז די בעל הבהמה דארף נישט צאלן כופר, פארוואס? מה לי קטלא בקרנא, מה לי קטלא ברביעה וואס א חילוק וויאזוי די בהמה האט געהארגעט די פרוי, צו מיטן הארן, צו מיט א רביעה, אוודאי וואלט מען געדארפט צאלן כופר ביי אזא ציור, ואלא נאר, אוודאי, דרבעה ולא קטלא, אז ס'רעדט זיך אז די בהמה האט געוואוינט מיט א פרוי, און ס'האט איר נישט געהארגעט, ווי קומט דא אריין כופר, האי דלא משלם כופר, משום דלא קטלא הוא, ס'האט נישט געהארגעט די פרוי, פארוואס דען? וויאזוי זאל מען צאלן כופר אז די בהמה האט קיינעם נישט געהארגעט? אמר אביי זאגט טאקע אביי לעולם דרבעה ולא קטלה אז אוודאי די בהמה האט געוואוינט מיט די פרוי און האט איר נישט געהארגעט אבער דאתיוה לבי דינא וקטלוה פשט אז דא רעדט זיך די פרוי האט געוואוינט מיט די בהמה ווייל זי האט געוואלט זי האט געטון בדווקא מיט עדים און ממילא איז זי חייב מיתה איז דא מהו דתימא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז כמאן דקטלה דמי אז ווי נישט ווי די פרוי איז חייב מיתה וועגן די אקס איז כאילו די אקס האט איר געהארגעט איז אויב אזוי זאל מען דארפן צאלן כופר קא משמע לן, דאס זאגט אונז די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז טאקע ס'איז נישט דא קיין כופר ביי רביעה רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא לעולם דרבעה וקטלא, ס'רעדט זיך אוודאי די בהמה האט יא געהארגעט די פרוי, איי דקא קשיא לך, מה לי קטלא בקרנים, מה לי קטלא ברביעה וואס איז א חילוק, אויב די בהמה האט געהארגעט אוודאי דארף מען צאלן כופר, זאגט רבא ניין, קרן כוונתו להזיק, האי כוונתו להנאת עצמו הוא, פשט, ווען דארף מען צאלן כופר לויט רבא, דווקא ווען ס'דא א כוונה להזיק, דווקא ווען ס'איז א תולדה דקרן, דא אבער אז די בהמה האט הנאה פון די רביעה, איז פשט ס'איז א תולדה דשן, ווייל יש הנאה להזיקו, איז ביי א תולדה דשן האלט רבא טאקע נישט דא קיין כופר, זאגט טאקע די גמרא במאי פליגי, ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, טאקע אין די שאלה דארט וואו ס'איז געווען א היזק וואס איז נישט קיין קרן, למשל א בהמה וואס האט צוטרויטן א קינד אלץ א תולדה דרגל נישט אן א כוונה להזיק, צו ביי אזא ציור איז מען מחויב כופר צו נישט, לאביי משלם כופר, לרבא לא משלם כופר, רבא האלט טאקע אז ביי יעדע תולדה וואס איז נישט קיין תולדה דקרן איז טאקע נישט דא קיין כופר, פירט יעצט די גמרא אויס לגבי די מחלוקת רב ושמואל צו א שור האיצטדין קען מען נוצן אלס קרבן צו נישט, תניא כוותיה דרב, שור האיצטדין אינו חייב מיתה, וכשר לגבי מזבח, מפני שהוא כמעושה, אז יא מען קען עס יא נוצן אלס קרבן, פארוואס? ווייל מען האט אים געצווינגען, מען האט אים געצווינגען צו מזיק זיין, און ממילא הייסט עס נישט אז עס האט געטון אן עבירה, און ממילא קען מען דאס נוצן אלס קרבן.